א גוטן, דאס איז אליהו פנחס אייזענבערגער. אזוי ווי היינט איז ראש חודש, עמיר אנפאנגען הלכות ראש חודש, דאס איז סימן תי"ז אין אורח חיים, ובו סעיף אחד, סעיף א' זאגט די הייליגע מחבר, ראש חודש, מותר בעשיית מלאכה, מ ראש חודש מעג מען טוהן א מלאכה, והנשים שנהגו שלא לעשות בו מלאכה, און דאס וואס ס'איז דא פרויען וואס פירן זיך נישט צו טוהן קיין מלאכה ראש חודש, הוא מנהג טוב איז א גוטע מנהג. הגה זאגט די הייליגע רמ"א, ואם המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות קצתן, און אויב די מנהג פון די פרויען איז צו טוהן, ס'איז דא מלאכות וואס זיי טוהן יא, און ס'איז דא מלאכות וואס זיי טוהן נישט ראש חודש, אזלינן בתר המנהג גייט מען נאך די מנהג, און די הלכות וואס זיי טוהן, דאס מעג מען טון, דאס טוט מען, און די הלכות, די מלאכות וואס זיי טוען נישט, דאס טוט מען נישט. און דער שערי תשובה ברענגט אראפ פון תד, פון תשב"ץ, אז די מנהג איז אז מען נייעט נישט, און אזוי פירט זיך טאקע די וועלט, אז פרויען נייען נישט ראש חודש, און דאס איז די איינציגסטע זאך וואס זיי טוען נישט, און אלע אנדערע מלאכות טוט מען יא. זאגט די הייליגע מחבר אין סימן תי"ח, דין תענית בראש חודש ובו ה' סעיפים, די הלכות צו מען מעג פאסטען ראש חודש אין דעם איז דא פינף סעיפים, סעיף א', ראש חודש אסור בתענית, ראש חודש מעג מען נישט פאסטען, און די מגן אברהם ברענגט אראפ א מחלוקת צו מען מעג פאסטען תענית שעות, אבער די ביאור הלכה בלייבט אז מען מעג נישט פאסטען קיין תענית שעות, דאס הייסט צו זאגן אפילו פאר אפאר שעה מעג מען אויך נישט פאסטען אויב מען האט עס אינזין צו פאסטען, אויב די כוונה איז צו פאסטען, איז אפילו אפאר שעה מעג מען אויך נישט פאסטען. סעיף ב', אין גוזרים תענית על הציבור, מען טוט נישט גוזר זיין אויף תענית אויף א ציבור בראשי חדשים אין ראש חודש חנוכה פורים, ואם התחילו אויב מען האט אנגעפאנגען מען האט אנגעפאנגען צו פאסטן אזוי ווי ווען ס'איז געשען ווען ס'איז דא א שלעכטע גזירה אדער אזעלכע מין זאך מען האט אנגעפאנגען פאר ראש חודש חנוכה און פורים שגזרו להתענות כך וכך ימים און מען האט גוזר געווען צו פאסטן לאמיר זאגן צען טעג, והתחילו בהם קודם ראש חודש מען האט אנגעפאנגען פאר ראש חודש, אפילו יום אחד אפילו מען האט אנגעפאנגען ערב ראש חודש, אין מפסיקים ומתענים ומשלימים, טוט מען נישט מפסיק זיין מען טוט נישט סטאפן צו פאסטן, נאר דעמאלטס פאסט מען יא ראש חודש. זאגט די הייליגע טורי זהב אז אויב מען האט יא גוזר געווען בפירוש אויף ראש חודש, צו פאסטן איז די גזירה בכלל נישט חל. די טורי, די מגן אברהם ברענגט אראפ א מחלוקת צו מען מעג פאסטן א תענית שעות צו מען מעג פאסטן, דאס הייסט צו זאגן אז מען וויל פאסטן עטליכע שעה לשם תענית, סתם אזוי מען פאסט אביסל איז נישט קיין פראבלעם, אבער אז מען פאסט עטליכע שעה לשם תענית ברענגט די מגן אברהם אראפ א מחלוקת, צו מען מעג, און די ביאור הלכה פסק'נט אז מען מעג נישט, מען מעג נישט פאסטן א תענית שעות, דאס הייסט אפילו אפאר שעה צו פאסטן לשם תענית מעג מען נישט ראש חודש. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ג', יחיד שקיבל עליו תענית, כך וכך ימים, א יחיד וואס אפאר טעג פאר ראש חודש האט מקבל געווען אויף זיך לאמיר זאגן צען טעג צו פאסטן, ער האט מקבל געווען אויף זיך אלע עטליכע טעג צו פאסטן ופגע בו ראש חודש, און אינמיטן די טעג איז אנגעקומען ראש חודש. או שקיבל עליו להתענות בראש חודש, אדער ער האט קלאר געזאגט ער וויל פאסטן ראש חודש און מקבל געווען אויף זיך צו פאסטן ראש חודש, אם קיבלו בלשון קבלת תענית בעלמא, אויב ער האט סתם אזוי מקבל געווען אויף זיך אזוי ווי מ'נעמט אן יעדע קבלת תענית די לשון וואס מ'זאגט אין די סידור. אינו צריך התרה, דעמאלס דארף ער נישט קיין התרה, ער דארף, מען דארף עס אפילו נישט מתיר זיין, ער פאסט ער, ער ער עסט ראש חודש. ואם קיבלו בלשון הרי עלי, שהוא לשון נדר, אבער אויב ער האט געזאגט א לשון פון הרי עלי, וואס דאס איז א לשון נדר, דעמאלס צריך התרת חכם, דארף ער א חכם זאל אים מתיר זיין אז ער זאל עסן עסן ראש חודש. זאגט די הייליגע מחבר, סעיף ד', אם נשבע, אויב ער געשוואוירען להתענות כך וכך ימים, ער האט געשוואוירען אז ער גייט פאסטן די זעלבע זאך וואס מען האט גערעדט פריער אין סעיף ג' לגבי א נדר, איז אויב ער האט עס געטון מיט א שבועה ער האט געשוואוירען ער גייט פאסטן לאמיר זאגן צען טעג, אפאר דריי טעג פאר ראש חודש, ואירע בהם ראש חודש, און עס האט זיך געטראפן ראש חודש איז אנגעקומען, השבועה חלה עליו, האט די שבועה חל געווען אויף אים און ער דארף פאסטן, מטעם איסור כולל וויבאלד ס'איז ער האט נישט געזאגט קלאר ער גייט, ער האט נישט קלאר געשוואוירן צו פאסטן ראש חודש, ער האט געשוואוירן אז ער גייט פאסטן אפאר טעג, און די הלכה איז אז ווען מען שווערט א זאך וואס איז כולל אין דעם, מען שווערט נישט, מען זאגט, לאמיר זאגן מען שווערט מען גייט גארנישט עסן. און ס'קומט פסח ביינאכט, איז די שבועה חל אויף מצה, וויבאלד ער געשוואוירן ער גייט גארנישט עסן, אויב ער שווערט ער גייט נישט עסן מצות פסח ביינאכט, דעמאלטס איז די שבועה נישט חל, ווייל ס'איז א מצוה צו עסן מצות פסח ביינאכט און ער קען נישט שווערן אקעגן א זאך וואס שטייט אין די תורה. אבער אויב ער שווערט כלליות'דיג ער גייט נישט עסן גארנישט, איז די שבועה חל, וועגן א איסור כולל, דאס הייסט א איסור כולל, איז אויב ער געשוואוירן ער גייט פאסטן צען טעג איז די שבועה חל, וויבאלד ס'איז א איסור כולל. ואם נשבע בפירוש להתענות בראש חודש, אבער אויב ער געשוואוירן קלאר ער גייט פאסטן ראש חודש, נראה לי, געפעלט מיך זאגט דער מחבר שחלה עליו שבועה, אז די שבועה איז יא חל, אפילו עס איז נישט קיין שבועה כולל, כיון שאינו אלא מדרבנן, וויבאלד ראש חודש איז נאר א דרבנן. נאר לייגט צו די מחבר אלא שמדברי הרמב"ם נראה פון די רמב"ם זעהט אויס לכאורה שהוא מדאורייתא אז ס'איז יא א דאורייתא אז ראש חודש איז יא א דאורייתא מ'מעג נישט מן התורה פאסטן ראש חודש און אויב אזוי איז די שבועה נישט חל און די טורי זהב האלט אז ראש חודש איז יא אסור מן התורה צו פאסטן אבער די משנה ברורה ברענגט אראפ פון די ש"ך וואס האלט אז אפילו ראש חודש איז דאורייתא, אפילו לאמיר זאגן איך נעם אן ווי די טורי זהב און ווי די רמב ם אז ס'איז דאורייתא און מ'מעג נישט מן התורה פאסטן ראש חודש, איז נאך אלץ חל אויף אים די שבועה אפילו ער זאגט קלאר ראש חודש, וויבאלד ס'שטייט נישט קלאר אין די תורה אז אזוי ווי שבת און יום טוב. שבת און יום טוב אז איך שווער איך גיי אז איינער שווערט אז ער גייט פאסטן אז ער גייט פאסטן שבת אדער יום טוב, דעמאלס איז עס נישט חל, ווייל אין תורה שטייט קלאר אז מען דארף עסן שבת און יום טוב, ממילא איז די שבועה נישט חל, אבער ראש חודש וויבאלד ס'שטייט נישט קלאר אין די תורה, אפילו לאמיר זאגן מן התורה מעג מען נישט עסן, אבער וויבאלד ס'שטייט נישט קלאר, ס'שטייט נישט קלאר ארויסגעשריבן אז מ'מע מען דארף עסן, מען מעג נישט פאסטן ראש חודש, ממילא איז די שבועה יא חל. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ה', המתענה בראש חודש, איינער וואס פאסט ראש חודש או בחנוכה ופורים, תענית חלום, אדער חנוכה פורים פאסט ראש חודש חנוכה אדער פורים א תענית חלום דאס הייסט זאגן ער חלומ'ט א שלעכטע חלום און וועגן דעם פאסט ער אין איינע פון די טעג. צריך למיתב תענית לתעניתיה דארף ער פאסטן אויף דעם וואס ער געפאסט דאס הייסט צו זאגן וויבאלד ער האט געטון א עוולה און ער געפאסט אפילו ער האט געדארפט פאסטן וועגן עס איז געווען א תענית חלום אדער די טורי זהב זאגט די זעלבע זאך אז איינער מאכט א נדר און אלס נדר האט ער געדארפט פאסטן דארף ער פאסטן נאך ראש חודש צו נאך חנוכה און פורים, דארף ער פאסטן כדי תשובה צו טון, ס'זאל זיין א כפרה אויף דעם וואס ער האט געפאסט ראש חודש אדער חנוכה און פורים, אפילו ער האט געדארפט פאסטן ראש חודש חנוכה און פורים אלס תענית חלום אדער אלס נדר, אפילו די הלכה האט געפסקנט אז ער האט געדארפט פאסטן, וויבאלד סוף כל סוף האט ער געפאסט, דארף ער תשובה טון דערויף.